זיין מאמי חיה גיטל האט זיך צעשריען, יחיאל! יחיאל! אוי יחיאל! און זי האט אויסגעבראכן מיט א געוויין ווי די שטוב זאל זיך חלילה אנצינדן. יחיאל! געוואלד! פון וואנען קומסטו? געקראגן איין טאג פריי אויף העלפן אייך זיך אריבערקלייבן. יחיאל האט אראפגענומען זיין פעקל, דארט איז געווען א ברויט פאמידארן און מארעלן. מען האט אריינגעטראגן דעם גרינעם קאסטן און די משפחה האט געגעסן דעם ערשטן מאלצייט אונטער אן אייגענעם דאך. גראד אין יענעם פרימארגן ווען די ערשטע משפחה האט זיך אריינגעצויגן אין נייעם הויז האט ציוויע געשמועסט מיט ציפורה'ן וועגן א תכלית פאר זיך. ציפורה, אפשר זאל איך גיין זיך לערנען א פאך, א פאך איז אן אנהאלט, מען דארף דאך האבן אן אנהאלט. ציוויע האט געזען ווי א דינינקער שמייכל איז דורכגעלאפן ביי ציפורה'ן אין די אויגן, און האט איר גארניט געענטפערט. ציוויע האט חרטה געהאט וואס זי האט אנגעהויבן רעדן וועגן דעם. מיט אפאר שעה שפעטער האט ציפורה געזאגט צו ציוויען גאנץ ערנסט. ציוויע, דו זוכסט דאך א תכלית פאר זיך, נעם און טראג אריין א שיסל פאמעראנצן צו די טעכטער פון דעם תהילים זאגער, זיי האבן זיך היינט אריינגעצויגן אין הויז, קיין בעסערן תכלית קענסטו גארניט געפינען אויף דער גארער וועלט. ציוויע האט געטראגן די פאמעראנצן און האט געטראכט וועגן ציפורה'ן. גאנץ אפט פארשטייט זי ניט וואס ציפורה מיינט מיט אירע רייד.

שלום ברוך האט זיך ניט געקענט דערקונדיקן, צי לעווין איז מסכים מיט אים צי ניט. זיי זיינען ארומגעגאנגען צווישן די בערג מיט זאמד, די הורבעס ברעטער, שלום ברוך האט גערעדט און לעווין האט געשוויגן. לסוף האט לעווין זיך אפגעשטעלט, אויסגעשפרייט דעם פלאן פון דארף אויף א ברעט, האט עטליכע מאל פאררירט די ברילן און האט געזאגט צו שלום ברוך'ן. וואס האלט איר פאר דער גרעסטער מעלה פון א קינדער שול אין דארף? שלום ברוך האט צענומען די הענט אזוי ברייט ווי ער קען און האט געענטפערט, וואס הייסט א מעלה? אסאך מעלות דארפן זיין, ערשטנס דארף א שול זיין ווייס אויסגעקאלכט, טרוקן, זוניג, בלומען דארפן וואקסן ארום דער שול, וואס הייסט א מעלה? לעווין האָט זיך צוגעהערט אויפמערקזאַם, באַשיידן, און האָט פון דעסטוועגן נאָכאַמאָל איבערגעפרעגט זיין ערשטע פראַגע, איר זענט גערעכט, אָבער וואָס האַלט איר פאַר דער גרעסטער מעלה פון אַ קינדערשול אין אַ דאָרף? וואָס הייסט די גרעסטע מעלה? האָט שלום-ברוך געענטפערט אַביסל צעטומלט. לעווין האָט געקוקט אויף אים, האָט געזען אַז שלום-ברוך איז צעטראָגן, האָט ער אים געזאָגט ווייך.

איז גיט אכטונג אויף די פענסטער די קינדער זאלן זעהן וואס מער הימל, אביסל ברייטער אביסל העכער, עס העלפט צום לערנען, אז מען זעהט דעם הימל זעהט מען שוין די ערד אויך, דאס איז גאנץ זיכער. לעווין האט דורך די ברילן א קוק געטון אויף שלום ברוך'ן, געזעהן אז ער קוקט צום אויסגעבלויטן הימל און שמייכלט, לעווין האט זיך אפגעשטעלט, דערלאנגט שלום ברוך'ן דעם פלאן און האט געזאגט באשיידן.

לעווין האָט אַ שמייכל געטאָן. איך קום אויף אַ וויילע. אויף אַ וויילע איז גרינג צו זײַן אַ חלוץ. נאָר פּלוצלונג האָט שלום-ברוך אָנגעהויבן רעדן מיט לעווינען וועגן דעם נאָמען פֿון דעם נײַעם דאָרף. גייענדיק מיט לעווינען צו ציפּורין אין באַראַק אויף מיטאָג, האָט שלום-ברוך געזאָגט, תל שרה דארף מען רופן דעם נייעם דארף, אז איר וועט וועלן לווין, וועט זיין אזוי, איר וועט א רעדט טאן אין די הויכע פענסטער, איך מיין טאקע. לווין האט א גלאנץ געטאן מיט די ברילן און געזאגט, אברעמל האט אויך דערמאנט וועגן שרה'ן. שלום ברוך איז זיכערער געווארן ביי זיך. אַ האַלבן מײַל פֿון דאַנען איז זי געפֿאַלן. דרײַ און צוואַנציק יאָר איז זי אַלט געווען. מען האָט דעמאָלט געבויט די פֿאַבריק. אַן אַרבעטער איז פֿאַרוווּנדעט געוואָרן. זי איז געפֿאָרן נאָך אַ דאָקטער. נו? די אַראַבער האָבן דעמאָלט געבושעוועט אויף די וועגן. נו? זי האָט געבראַכט דעם דאָקטער, אָבער זי האָט געבראַכט אַ קויל אין זייט. געשטאָרבן אין צוויי טעג. מען האָט שוין פֿאַרגעסן. מען פארגעסט. א האלבן מייל פון טאלטילא איז זי געפאלן. מען פארגעסט. לעווין האט געשוויגן. טריט ביי טריט זענען זיי געגאנגען, שלום ברוך און לעווין שווייגנדיגע ווי זיי וואלטן געטראגן א שווערע לאסט, קוים באוועגט מיט די פיס. ציפורה האט זיך דערפרייט מיט לעווינען, פון די יונגערע אינזשעניערן אין לאנד איז לעווין געווען באקאנט מער פון אסאך אנדערע, מען האט דערציילט וועגן אים אז יעדן טאג אינדערפרי איידער ער פארט ארויס צו דער ארבעט זאגט ער א קאפיטל תהילים, ניט ווייל ער איז פרום, נאר כדי די ארבעט זאל אים גיין גוט. ער נעמט ניט קיין העכערונג אין געהאַלט און קריגט באַצאָלט ווי אַ דורכשניטלעכער אַרבעטער, און אַז עס בויט זיך אויס אַ נײַער ייִשובֿ, דערלאַנגט מען לעווינען אַ מתּנה, אַ פּאָר שיך, ווײַל ער טאָפּטשעט זיך אַ סך אַרום בײַ דער אַרבעט. ווען לעווין און שלום-ברוך האָבן געגעסן, האָט ציפּורה געזאָגט צו לעווינען, לעווין, מען זאָגט, אַז איר אַרבעט צו פֿיל. מען באַרעדט מיך, האָט לעװין אַ שמײכל געטאָן. ציפּורה האָט זיך צוגעזעצט צום טיש, אָבער אַזױ װי לעװין איז געװען אַ שװײַגער, איז מען געזעסן און מען האָט געשװיגן. ציפּורה האָט אַלע מאָל עפּעס צוגעלײגט לעװינען אױפֿן טעלער און געזאָגט קורץ, עסט, לעװין.

זי האָט געװאָלט מיטפֿאָרן מיט זײ, זי האָט אַ זאָג געטאָן צו ציפּורין, גבֿרת ציפּורה, אױב איר קענט, איך װיל זען דעם קיבוץ. לעװין האָט אױפֿגעהױבן די אױגן אױף ציװיען און האָט אַ שאָקל געטאָן מיטן קאָפּ אױף יאָ. ציפּורה האָט גערופֿן יאַקאָבין און האָט אים געזאָגט, אַז זי פֿאָרט אין קיבוץ און ער זאָל אַכטונג געבן.

זי האָט זיך קוים צוגעהערט צו שלום-ברוכן און האָט געזאָגט, יע, ס'איז דאָ שיין. שאַפּיראָס ציגעלניע. שלמה שאַפּיראָ איז עטלעכע מאָל געפֿאָרן אין חיפֿה צו קריגן אַ דערלויבעניש צו מאַכן אַ ציגעלניע. יעדער מאָל, וואָס ער איז געקומען צוריק, האָט ער געזידלט די מענטשן, די חכמים וואָס לערנען אים שכל.

גיב ער זיי נאך אז דאס וואס עס שטייט אין דעם פאפירל איז טאקע גוט, נאר מען קען מאכן אביסעלע אנדערש, זיי זאגן אז עס איז קיין ליים נישטא, אז עס איז נישטא קיין ליים דארף מען מאכן ציגל אן ליים, מאכט מען אנדערש, מאכט מען מיט שכל, מאכט מען מיט קאפ, מען איז דאך ניט קיין פויער, מען איז דאך א איד.

זי האָט דערבײַ אַלײן געלאַכט, װאָס זי האָט אים גערופֿן ציגעלניק, און האָט, ניט װאַרטנדיק אױף ציװיאס ענטפֿער, געזאָגט, גלױב מיר, מען קען קײנמאָל ניט װיסן, שױן נישט אײנער איז אַרױס פֿון די לאַגערן און איז געװאָרן אַ גבֿיר. טאַקע דאָ, פֿון טאַלטילאַ, איז אײנער אַװעק קײן חיפֿה און האָט דאָרט געמאַכט אַ פֿאַבריק פֿון פֿאָרהענגען,

סאַבינאַ, איך האָב אַ גריס פֿאַר דיר פֿון יאירן. מיט די ווערטער האָט ציפּורה באַגעגנט ציוויען ווען זי איז געקומען צו מאָרגנס אין דער פֿרי צו דער אַרבעט. שמש הייסט דער נײַער קיבוץ וואָס זיי האָבן אָנגעהויבן צו בויען. ציפּורה האָט אַ לאַך געטאָן און האָט געזאָגט, גיב איבער אַ גריס חנהן, אַזוי שרײַבט ער, ער מיינט עס מסתם דיך. איך האב געהערט אז ער האט דיך איינמאל אנגערופן חנה, ער האט א היבש ביסל משוגעת'ן מיין יאיר. ציוויען האט זיך געוואלט זעהן יאיר'ס כתב, זעהן דעם געריס וואס ער האט צו איר אנגעשריבן, זי האט געזאגט צו ציפורה'ן, ווייז מיר דעם בריוו ציפורה, איך וויל זעהן דעם פאטשט-שטעמפל פון נגב.

מיטן תהילים זאגן וועט מען דא גארניט מאכן האט ציפורה געזאגט, מען האט שוין ביי אונז אפגעזאגט גענוג תהילים אז עס קען שוין סטייען אויף הונדערט יאר פאסטן, נאר איך מיין ניט גארניט זאל ער זיך געזונט זיין און לעבן ביז הונדערט און צוואנציג יאר. שלום ברוך האט געשאקלט מיטן קאפ און געקוקט אויף ציפורין מיט פארוואורף, ווייבער פארשטייען ניט. איך מיין טאקע, דער תהילים האט דאך אונז געבראכט אהער. דאס הייסט, די שיף, די שיף טאקע האט אונז געבראכט, אבער. שלום ברוך האט א פאכע געטאן מיט דער האנט אין דער הויך און האט געזאגט מיט א צוגעזשמורעט אויג, די קליגסטע פרויען פארשטייען ניט דעם עיקר. כ'מיין טאקע,

מען לאזט איבער די אלטווארג אין קיבוץ און מען צעפליט זיך. שמש. ציפורה האט געהאלטן אינמיטן אירע רייד ווען אין באראק איז אריינגעקומען א הויכע פרוי אירע האר אויפגעקעמט ארויף ווי א קרוין. ציפורה און שלום ברוך האבן ביידע אויסגערופן סאבינא! ציפורה האט זיך מיט איר צעקושט און שלום ברוך האט געזאגט.

פאר א געהילף וועסטו נעמען אן עלטערע פרוי? צו וואס טויגן דיר דא אזעלכע שיינע מיידלעך? יאיר זאל זיך אין זיי פארליבן? סאבינא האט גערעדט רחבות'דיג, הויך, מיט א טיפער שטים וואס האט געהאט א קליין ביסעלע שפאס.

ציוויע, איך פארשרייב אייך אויף אונזערע קורסן, איר קענט האלטן א בלייפעדער אין האנט, א נאדל, א שער, א מעסער. ציוויע האט געוויזן אויפן בארג אויסגעשייערטע לעפל מעסער אויפן טיש. די אלע האב איך געהאלטן אין האנט, מסתמא קען איך דאך. איך בין זיכער, האט סאבינא געזאגט מיט א קעניגליכע שטים און איז אוועק צו נח'ן זוכן נשמות פאר אירע קורסן. ווער איז די פרוי? האט ציוויע געפרעגט ביי ציפורין. סאבינא? זי איז איינע אין לאנד. נישטא נאך אזא סאבינא. זי איז געווען א טאכטער פון א רייכן פאבריקאנט אין לאדזש, האט זי אינמיטן דערינען א פאר געטאן קיין ארץ ישראל און האט ניט געוואלט פארן צוריק. זי האט געשריבן דעם טאטן א בריוו אז זי וויל זיך אויסלערנען שווימען אין ים כינרת. האט זי זיך אויסגעלערנט שווימען? יא, זי שווימט גוט, זי האט שוין הונדערטער מיידלעך אויסגעלערנט א פאך און זי בארואיגט זיך ניט ביז זי מאכט זיי חתונה אויך, אליין האט זי גראד ניט חתונה געהאט, אבער די מיידלעך, זי פירט זיי צו דער חופה,

איינצלנע, און אין א יאר ארום האט סאפיע געבארן א יונגל, אן איינצלנע. איצט פירט אן די זעלבע סאפיע מיט א שניידעריי, טאקע סאבינא'ס אן אנשטאלט. פאר סאבינא'ן ציטערט זי, זי זאל איר ניט הייסן האבן נאך א צווילינג. תכלית. אין דעם טאָג, װאָס סיװיע האָט זיך געקליבן אַװעקפֿאָרן אױף די קורסן צו סאַבינען, זי האָט באַשלאָסן זוכן תּכלית, איז אין באַראַק געװען אַ גרױסע אױפֿרודערונג. חיה-גיטל, דעם תּהילים-זאָגערס טאָכטער, און איר שװעסטער אַלטע האָבן געקראָגן אַ דערלױבעניש אױף האַלטן אַ ציג, און זײ האָבן טאַקע אַ ציג געקראָגן,

בײַ ציפּורהן איז פֿאַרװאָלקנט געװאָרן דאָס פּנים, זי האָט אַ זוך געטאָן מיט דער האַנט בײַ זיך אין קעשענע, װי זי טוט שטענדיק, װען זי איז צעטומלט, האָט אַרױסגענומען פֿון דאָרטן דעם בלײַפֿעדער און האָט אים צוריק אַהין אַרײַנגעלײגט. יאַקאָבי! האָט ציפּורה אַ רוף געטאָן און איז געבליבן שטײן אַ פֿאַרטראַכטע, קוקנדיק אױף די בערג. זינט יאיר איז אוועקגעפארן אין נגב איז יאקאבי געווארן ציפורה'ס רעכטע האנט און יאקאבי קומט צו לייפן באלד ווי ציפורה גיט אים א רוף מעג ער האלטן אינמיטן אן ארבעט און יאקאבי פונקט ווי יאיר פארשטייט ציפורה'ן אויפן וואונק און טוט וואס זי הייסט אים, טאקע נאר ווי א זעלנער וואס פאלגט א גענעראל.

די הונגעריגע ציג וואס שטייט אין נייעם ישוב ביים לאגער טאלטילא. זי האט שוין נישט געפרואווט רעדן מיט ציפורה'ן וועגן איר פארן און זי האט זיך גענומען צעשטעלן אויפן לאנגן טיש די שיסלען ווייל עס איז געווען ערב דעם פרימארגנדיגן עסן אין לאגער. ווען ציפורה און יאקאבי האבן זיך באראטן ווי אזוי צו ראטעווען די ציג פון הונגער, איז אנגעקומען שלום ברוך מיט א בשורה, שוין! זי מעקעט שוין ניט! חנה גיטל האט זיך א צאפל געטאן. מיין ציג איז אוועקגעפאלן? זי קייט, זי פרעסט, זי האט א גוטן מאלצייט. א שטוב וואו איך האב צוגעשלאגן די מזוזה וועל איך ניט לאזן א ציג זאל דארטן הונגערן, אפילו א פליג אויך ניט!

מאכט מען א הלוואה ביי שלעכטע אז מען קריגט ניט ביי גוטע, און מען זאגט א ליגן אויך דערצו, האט שלום ברוך זייער געהיימניספול געשמייכלט, איך בין אוועק צו אייך אין קיבוץ און געזאגט שמעונ'ען אז איר האט געהייסן בארגן קרויט און סעטשקע. ציפורה האט אזש פארשטעלט די אויגן מיט די הענט.

פאר דער ציג פון חיה גיטל און אלטע, און ער האט ביי מיר געפרעגט זייער פאמיליע נאמען, האב איך אים דערלאנגט א נאמען תהילים זאגער, ער האט א קנעטש געטאן מיט די אקסלען און האט א בורטשע געטאן, תהילים זאגער, קיינמאל ניט געהערט אזא נאמען, אמת איז, דער ממזר האט פארשטאנען אז איך שפאס, און ער האט מיר אנגעזאגט איך זאל מער ניט קומען בארגן קיין סעטשקי אפילו פאר קיין משניות לערנער, צו פיל פאפירלעך האט מען ביי אונז איינגעפירט. האט שלום ברוך א קניטש געטאן מיט דער נאז. צווישן איין פאפירל און דעם אנדערן קען א ציג אוועקשטארבן אין טאלטילא. ציפורי האט זיך אנגעכמורעט. איר מיינט ביי אונז אין קיבוץ? שלום ברוך האט געוואוסט אז אנרירן ציפורי'ס קיבוץ איז איינשטעלן דאס לעבן. ציפורי קען ניט פארטראגן אז מען זוכט חסרונות אויף איר קיבוץ, און שלום ברוך האט זי באלד בארואיגט, ניין, ניין ציפורי, איך מיין ניט אין קיבוץ, איך מיין, איך מיין בכלל ארום און ארום.

צומאָרגנס גאַנץ פֿרי איז ציוויע אַוועקגעפֿאָרן פֿון לאַגער. ציפּורי האָט דערזען איר צעפֿאָרענעם טשעמאָדאַן, מיטן שטריקל אַרומגעבונדן, האָט זי אַ שאָקל געטאָן מיטן קאָפּ, וואָס איז דאָס? ס'איז דאָך אַ חורבן, ניט אַ טשעמאָדאַן! איך האָב פֿאַר דיר עפּעס בעסערס! עס האָט געדויערט בײַ יאַקאָבען אַ האַלבע שעה, ביז ער האָט אויסגעזוכט און געבראַכט אַ גרין קעסטל און האָט עס מיט טריומף אַוועקגעשטעלט אויף דער פּאָדלאָגע. ציפורי האָט אַ הויב געטאָן דעם קעסטל, דערנאָך האָט דאָס זעלביקע געטאָן ציוויע, און ביידע האָבן אָן רייד באַשלאָסן, אַז עס איז צו שווער, און מיט אַ מאַך מיט דער האַנט האָט ציוויע צוריק אויסדערוויילט איר אַלטן טשעמאָדאַן. ציפורי האָט באַגלייט ציוויען צו דער סטאַנציע פֿון אויטאָבוס, וואָס איז געווען ניט ווייט פֿון לאַגער טאַלטילאַ.

ציוויע האָט געפֿילט, ווי זי זאָל איבערלאָזן דאָ אַ היים, אַ היים אָן אַ דאַך, אַפֿילו אָן אַ בעט, בלויז אַ שעניק אויף דער ערד, אָבער פֿונדעסטוועגן אַ היים, מיט ציפּורין, מיט יאַקאָבין, מיטן צעשריִענעם פֿאַרוואַלטער נח און מיט גלבוע, וואָס יאיר האָט אויף אים געקוקט מיט פֿאַרטראַכטע, פֿאַרזשמורעטע אויגן.

װי איז דיר געגאַנגען אין טאַלטילאַ בײַ ציפּורין? ציװיע האָט איצט דערקענט יקותיאלן דעם אָנטרײַבער פֿון דעם לאַסטװאָגן, װאָס האָט זי געבראַכט אין טאַלטילאַ? זי איז צוגעגאַנגען צו אים און האָט אים דערמאָנט, אַז ער האָט איר געגעבן אַ שטריקל צו איר טשעמאָדאַן.

קריג איך זיך מיט אים, גיי טרעף אז ער איז א חולה, גיי זיי א חכם אז מען פעקלט אלע טאג אזויפיל צרות, זיי זאגן מען נעמט אויף נייע עולים, וואס ווייסן זיי, מען זיצט אין ירושלים צי אין תל אביב צי אין א קיבוץ, דער נהג, דער שאפער, נעמט זיך אן מיט אלע ווייטאגן,

אָבער ס'איז שווער. ציוויע האָט זיך אָפּגערופֿן מיט פֿאַרדראָס. און דאָרט איז געווען נאָך שווערער. סוף קאַסעט צוויי, המשך קאַסעט דרײַ.